טייערע ברידער, וירא אליו השם באלוני ממרא, וירא אליו השם, צו אליו, צו עפעס א אים, צו עפעס א מהות, עפעס א הכנה. וואס מ'מוז רופן אברהם אבינו, שטייט אבער נישט זיין נאמען, דאס הייסט צו אים, צו דער אים וואס איז געווען, וואס האט געפאסט, וואס איז געווען מסכים צו וירא, איז וירא אליו. מיר האלטן דא אינמיטן א שמועס בעצם, וואס מ'האט אנגעהויבן לעצטע וואך, אזוי ווי די פרשה איז באמת א המשך, ממש א המשך פון לעצטע וואך, המשך פון די ברית מילה ווי רש"י זאגט. באופן מער כלליות איז רעדן דא פון די שאלה וואס האט געמאכט אברהם אבינו פאר אברהם אבינו וואס מיינט עס צו זיין אברהם אבינו וואס מיינט עס צו זיין אזא אברהם אבינו וואס ויאמר ה' אליו לך לך ויאמר ה' אל אברם לך לך וואס מיינט עס צו זיין אזא מין אברהם אבינו וואס וירא אליו ה' מ'דארף שוין נישט אפילו זאגן זיין נאמען ס'איז פשוט אז וירא ה' איז אליו צו דעם צו דעם המדובר צו דעם וואס מ'רעדט פון צו דעם וואס מ'רעדט וועגן דאס זענען אלע זאכן וואס אונז דארפן דא חוקר זיין וואס מ'דארף דא פרעגן וואס מ'דארף חוקר ודורש זיין ווי אזוי ס'געשעהט אזא זאך. מיר האבן געלערנט פון די זוהר לעצטע וואך אויף איין וועג, סיי אין די ענין פון ויהי לך לך, סיי אין די ענין פון ברית מילה שפעטער אין די פרשה, אז עס זענען דא כללים, עס זענען דא הלכות, זייער א גרויסע חידוש באמת ווען מ'לערנט. די ראשונים און מורה נבוכים און אנדערע ספרים וועגן וואס מיינט נביאה וועגן וויאזוי נביאה קען ארבעטן און וואס מיינט רוח הקודש וויאזוי רוח הקודש קען ארבעטן דאס איז באמת אלץ קאמפליקעיטעד וועגן פון זאגן וויאזוי מיינט עבודת השם וויאזוי עבודת השם קען ארבעטן. און ס'זענען דא באמת אזוי ווי דער רמב"ם איז מסביר אין פרק חלק אין ענין פון נביאה ס'איז באמת צוויי מעשות וואס מען קען פארציילן וועגן דעם און ס'איז זייער וויכטיג צו כאפן אז אונזער אונזער זוהר אונזער מעשה וואס די זוהר גייט מיט איז איינע פון זיי הגם נישט אריין אין די פילאזאפישע צד פון דעם פון מסביר זיין פארוואס אויב ס'איז אזוי אויב ס'איז נישט אזוי

דאס איז די נארמאלע וועג, די רמב"ם רופט עס די וועג פון רצון, נישט אריין אין די פיליסאפישע נקודה. עס איז דא א אנדערע וועג, ס'דא אבער אנדערע וועג, און די וועג איז זייער די פראבלעם, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן די פשט, פארוואס איז דא א פראבלעם, פארוואס די זוהר האט א פראבלעם מיט דעם, נישט, ס'דא פיליסאפישע פראבלעמען, צו ס'איז דא א טבע, אדער ס'איז א נאטירליך אדער נישט, דאס איז איין זאך, אבער די זוהר האט באמת אנדערע פראבלעם מיט דעם. דאס הייסט מיר זאגן וירא אליו השם מיר זאגן נו דער אייבישטער האט זיך באוויזן פאר אים דער אייבישטער האט זיך געמאכט אזוי ווי פארוואס פאר אזוי ווי די מעשה פון די דריי געסט אזוי זיי געווען הונגעריג האבן זיי געקומען דער אייבישטער האט איך ווייס נישט געקומען פאר קאש פאר א מעשה וואס איז דער פראבלעם מיט דעם פראבלעם מיט דעם אז פון דעם נעמט מען זיך גארנישט מ'קען עס רופן די חילוק פון א כלל און א פרט אויב די מעשה פון אברהם אבינו פון וירא אליו השם איז א פרט, דאס הייסט א אינדיווידואלע מעשה, עס איז געשען צו א מיסטער אברהם פון בן תרח פון אור כשדים וואס האט געוואוינט יעצט אין ממרא, און אזוי ווי די תורה לייגט עס טאקע אראפ, און יעדע זאך איז א פרט, פרט שבפרט, געשען אזא מעשה אין די היסטאריע, אקעי, איז גאנץ אינטערעסאנט צו וויסן וואס איז אמאל געווען, אויב ס'איז בכלל מעגליך צו וויסן וואס איז אמאל געווען, פרובירט צו מפרש זיין די פסוקים, פון דעם קען מען זיך אפשר לערנען וואס איז געווען, אקעי, א מעשה שהיה. איך קען אבער גארנישט לערנען פון דעם, אפילו אויב איך לערן פון דעם, לערן איך עפעס נאר אזוי ווי

צו זען דער אייבערשטער, א וועג ווי אזוי דער אייבערשטער רעדט צו אים, אה! דעמאלטס איז דא א כלל, דעמאלטס אזוי ווי יעדע זאך, מ'קען חוקר זיין פון די פרט, אבער וואס אונז זוכן חוקר צו זיין איז נישט די פרט, נאר די כלל, אזוי ווי מ'זאגט אלעמאל די חילוק, אז איך וויל זיין א דאקטער, אז איך וויל זיין, איך וויל זיין א רבי, יא, לאמיר נישט אפילו זאגן די זעלבע זאך, ס'איז א דאקטער פאר די גוף, א דאקטער פאר די נשמה, איך וויל נישט חוקר זיין יצחק, אדער יענקל, אדער משה, ווי אזוי, פארוואס, וואס איז געשען מיט אים, דאס איז ווייל אז איך וויל חוקר זיין קוקן ביי זיך וויאזוי ס'ארבעט וויאזוי ווערט מען א מענטש וויאזוי געשעט זאכן אין די וועלט וויל איך דאך נישט וויסן די רכילות יא ס'איז סך הכל רכילות לשון הרע יענער איז געשען אזוי יענער איז געגאנגען אזוי נישט דאס וויל איך וויסן איך וויל וויסן די כלל איך וויל וויסן דער מענטש נישט דער אזוי ווי מען זאגט דער כלל ישראל נישט דער רבי ישראל דער אדם נישט מיסטער אדם הראשון אזוי ווייטער איך וויל וויסן דער מענטש וואס איז דאס דער דער מענטש וויאזוי ארבעט ער וויאזוי לערנט מען דאס איינער פון די גוטע וועג פון לערנען איז פון קוקן אויף א פרט קוקן אויף א מוצלח'דיגער פרט זעלבע זאך אז מ'קוקט אויף אברהם אבינו איז דא צוויי וועגן קען לערנען אברהם אבינו באופן פרטי היסטאריש רכילות ס'איז געווען אזא אברהם אבינו פאליטיק פאר אבימלך מיט שרה מיט הגר כ'ווייס מעשיות אדער קען מען לערנען אברהם אבינו אלס ס'דא אזא מהות ס'דא אזא עסענס ס'דא אזא אזא כלל וואס הייסט אברהם אבינו ס'דא אזא סארט מענטש ס'דא טאקע אדם וואס דאס איז די עיקר וואס מען רופט מין האדם אבער ס'דא אזא אויך אזא מין וואס הייסט אברהם אבינו נישט ווייל אידן זענען א עקסטערע מין נאר ווייל ס'איז א, ס'דא אזא כלל, ס'דא עפעס א רול, ס'דא עפעס א מהלך, אברהם אבינו האט געארבעט מיט עפעס א געוויסע מהלך, כ'ווייס מ'האט געזאגט אין די זוהר, עס הייסט עס ספירת החסד, יא, ספירת החסד איז נישט קיין מענטש, נישט פונקט געשען א מענטש, עס וואלט נישט געווען אברהם אבינו, אזוי ווי אונז האבן געלערנט צוויי וואכן צוריק, וואלט געווען א צווייטער זאל זיין מידת החסד, ס'איז נישט, ס'איז נאר א משל, אבער מען זאגט עס נאר א משל, וואס ס'מיינט צו זאגן, נישט אז ס'איז יא געווען, ס'איז נישט געווען, וואס ס'מיינט צו זאגן אז מ'אינטערעסירט זיך אין די שכל, מ'אינטערעסירט זיך אין די געזעץ, מ'אינטערעסירט זיך אין די כלל, און ווען מ'לערנט תורה בדרך כלל, אזוי ווי אונז האבן געלערנט, לעולם יהא תורה בידך כללים, מען לערנט די תורה באופן של כללים, באופן אז אברהם אבינו איז א כלל, וירא אליו השם איז א כלל, אה! אויב דאס איז א כלל, דאס הייסט כלל מיין איך נישט נאר אז ס'איז כולל אסאך, כלל מיין איך אז ס'איז אויך די ווי אזוי, די געזעץ, די היכי תמצי, די ווי אזוי געשעט וירא אליו השם, אה! אז מען וועט גוט אריינקוקן אין די פסוקים, מען וועט גוט לערנען די מעשה פון אברהם אבינו, וועט מען זען ווי אזוי געשעט, ווי אזוי מאכט מען, כיצד וירא אליו השם, נישט נאר אז וירא אליו השם, נאר אויך ווי אזוי, פארקערט פון וואס די בריסקער זאגן אז מען ווייסט נישט וואס, ווי פארוואס לערנט נאר וואס פארקערט לערנען וואס איז נאר פרטים לערנען פארוואס דאס הייסט פארשטיין די תורה דאס הייסט לערנען תורה בעמקות דאס הייסט לערנען תורה בדרך כללים אין אנדערע ווערטער בדרך הסוד די גאנצע סוד איז געקומען וואס אונז רופן סודות התורה יא פארוואס איז א סוד וואס איז די סוד די סוד איז וויאזוי מען מאכט די תורה למה נקראו ראשונים סופרים סופרים זענען די וואס שרייבן די תורה יא דא וואס ליינען די תורה דא וואס שרייבן די תורה זיי קענען וויסן ווי אזוי און באמת אז מ'קוקט שוין אין רש"י קען מען אנהייבן צו זען אז וירא אליו השם וואס איז וואס די פשט פון די גאנצע וירא אליו השם סתם קען מען זאגן א בשורה אז יצחק וועט געבוירן ווערן סדום און אזוי ווייטער ניין ס'האט א פשט וירא אליו השם האט צו טון מיט ברית מילה אז ער געמאכט א ברית מילה אז די אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר אים הגם עס שטייט מער וירא אליו פאר דעם איז דא עפעס א חילוק עפעס א שטערקערע התגלות עפעס א אזוי ווי די רמב"ן זאגט דאס איז סתם א התגלות ס'דא אנדערע טעמים וואס מען זעט די חילוק פון די וירא אליו ווי די פריערדיגע וירא אליו אבער ס'דא עפעס א חילוק. איז דא עפעס א נייע סארט און די חו די וירא אליו וואס איז געקומען על ידי מצות ברית מילה ווייזט אונז שוין עפעס א זאך ס'דא עפעס א זאך וואס הייסט מצות ברית מילה על ידי מצות ברילה ברית מילה קען מען אנקומען צו א וירא אליו השם און דאס ארבעט אויב ס'ארבעט איז די גאנצע צייט אויב ס'איז א חק אויב ס'ארבעט דארף עס ארבעטן היינט אויך דארף עס ארבעטן איך קען קען נישט זאגן פסקה נבואה עס הייסט אויב פסקה נבואה איז טייטש אז ס'ארבעט נישט אפשר איז דא עפעס א פראבלעם אפשר ווייל אונז ווייסן נישט די וועג וויאזוי עס צו טון אדער מ'טוט עס נישט ריכטיג און אזוי ווייטער, אבער אויב ס'איז דא א וואך וואס מ'לערנט, וואס מ'לערנט איז על תוקף, ס'ארבעט, ס'איז בתוקף, יא, ס'איז נישט פג תוקף, ס'איז נישט עקספייערט, ס'איז דא וירא אליו השם, און גייט אן, גייט אן די הלכות, די כללים גייען אן היינט אויך, איז וואס איז די הלכה, וואס איז די מעין הלכה וואס אונז לערנען, ווי אזוי געשעהט וירא אליו השם. איז מ'קען מ'קען מיט דעם צוריק גיין צו אונזער שמועס וואס מיר האבן געהאלטן מיטן לעצטע וואך, די ווארט וואס יעדע איינער ווייסט וואס הייסט די ענין פון הכנה, איך רוף עס די ענין פון הכנה, וואס די חסידישע ספרים זאגן די עיקר איז די הכנה, אדער די ענין פון אתערותא דלתתא, דא אסאך וועגן פון זיך מצייר זיין אסאך וועגן פון מסביר זיין די ענין, וואס מיר האבן גערעדט לעצטע וואך איין סארט נקודה פון די משל פון אלישע פון די כלים די די עיקר נקודה איז געווען וואס מיר האבן געלערנט לעצטע וואך אז בעצם דבר השם בעצם דבר השם איז אוניווערסאל יא עס איז עס איז אמת אויב עס איז אמת איז עס אפן עס איז אפן עס איז כמות שהיא עס איז אזוי ווי קול בת קול יוצאת מהר חורב עס איז עפעס א קול אין די גאנצע וועלט קול השם ויאמר השם נאר אז מען האט נישט קיין רעסעפטער הערט מען עס נישט דאס איז געווען איין איין נקודה וואס אונז האבן געלערנט וועגן דעם דארף זיך אביסל אביסל מער מתעמק זיין אין די ענין עס איז אביסל אנדערע וועגן פון עס ארויסברענגען אדער בעסערע וועגן און מער נפקא מינה'ס מער עבודות וואס האבן צו טון מיט דעם סאו גיין אונז זאגן אזוי מען קען אננעמען די זוהר אנהייב פרשה און עס איז מיר זייער קלאר אז עס רעדט זיך וועגן דעם איך בין עס מפרש די זוהר האט אנגעהויבן רבי חייא פתח אויף דעם פסוק וירא אליו השם ער האט געמאכט א גזירה שוה וירא וירא ווי שטייט וירא טראכט אלעמאל פון שיר השירים שיר השירים איז אויך א משל יא וואס הייסט שיר השירים גאנץ שיר השירים איז דברי אהבה דברי חשק דברי חיבה און וואס וואס איז מיינט נישט א פארציילן אז ס'געווען אמאל לאמיר שוין זאגן ס'יא געווען אינטערסאנט ס'געווען אמאל א זכר און א נקבה וואס האבן זיך ליב געהאט ס'געווען אמאל אפילו מ'זאגט רשי'ס נמשל יא ס'געווען אמאל די אידן מיט די אייבערשטן האבן זיך ליב געהאט אינטערסאנט

דער חתן קומט פאר די כלה און דער חתן זאגט קום קענסט שוין אויפשטיין קענסט שוין קומען מיט מיר עס איז שוין געקומען דער ספרינג וואס דער רשי לערנט אז עס איז אזוי ווי די ציור פון פון פון חודש ניסן יא עס קומט שוין די עס הייבט שוין אלעס צו וואקסן עס איז שוין נישט טויט מען קען שוין ארויסגיין אין די פעלדער זיך פארברענגען צוזאמען עס איז שוין געשמאקע וועטער איז איינע פון די זאכן וואס ער זאגט איז הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצינו, מען זעט שוין די שפראצינגלעך, די בלומס פון די בלומען בלומען שוין, און די פייגלעך זינגען שוין, און מען הערט שוין ווי די תור זינגט, אלס די פייגלעך, נו קום קומי לך רעיתי יפתי, לאמיר גיין שפאצירן דארט צווישן די, דאס איז א ציור פון חודש ניסן חודש אביב, דאס איז אוודאי א משל אויף די התעוררות, ס'הייסט ער זאגט איר דאס ווייל ער ווייזט איר, ער זאגט איר קוק, ס'קומט שוין אזוי ווי אונז האר אונז האבן געטן אנדערע ווערטער יא, דארט אפילו אין די משל איז דא א משל מיט א נמשל יא, ס'איז דא א חתן איז דא א אוהב א א לאווער איז דא א לאוו זיין זיין חשוקתו ווען מ'זאגט זיין דער וואס זי זי איר וואס ער האט איר ליב, אונז האבן אזא אהבה אבער ביז דערווייל אמאל איז עס אזוי פארשלאפן, ס'איז אזוי ווינטערדיג, ס'איז הייבערנעיט יא, ס'איז דא, ס'איז ער האט איר ליב, זי ווייסט פון דעם, אבער דרייט זיך ערגעץ אנדערש, מ'מאכט זיך, מ'דארף גיין אנדערע פלעצער, מ'דארף טון אנדערע זאכן, מ'לעבט דאך א וועלט. אה, אבער אמאל קומט אזא צייט וואס עס הייבט אן ארויסצושפראצן, אזוי ווי די וועלט, אזוי ווי די די צמח האדמה, אזוי ווי די ארצינו. אה, יא, עס איז, יא, עס איז דא, אבער אמאל איז דא אזוי ווינטער חדשים וואס ס'ליגט, ליגט פארשלאפן, ס'ליגט, מען קען עס רופן אויף די לומדישע שפראך בכח און נישט בפועל, יא, עס איז נישט, עס איז נישט בפועל, עס איז דא, די פאטענשאל איז דא, די כח איז דא, נישט בפועל. און אה ס'מאכט זיך א צייט וואס אה ס'הייבט זיך אויף די וועלט אלע די אלע טאנצעריי וואס מען האט געוואלט טאנצן נעמט מען זיך טאנצן, האסט נישט געוואלט טאנצן ביז יעצט מיט די מיט די מצוה טאנץ וואס מען טאנצט? מען האט געוואלט אבער ס'נישט געווען ניצנים נראו בארץ, ניצנים נראו בארץ איז די ערשטע שטראל פון האפענונג איז די ערשטע שטראל וואס הייבט זיך אן ארויסצושיינען אה ס'איז טאקע דא, מען האט שוין געמיינט מען האט שוין געקענט מיינען אז ס'איז געשטארבן ניין ס'הייבט אן ארויסצושפראצן אזוי קום קום קומי לך רעיתי יפתי לכי לך. און די זוהר און באמת די זוהר דרש'נט שוין דעם פסוק און נאך דעם פון זוהר אין די זוהר פרשת בראשית א פסוק וואס זייער ליב וואס וואס איז בעצם א בראשית'דיגע פסוק בראשית ווייסט ווי די ערד הייבט אן אויסצושפראצן און זוהר דרש'נט דאס אויפן פסוק דא ברענגט ער די פסוק מיין איך ער ברענגט יא ברענגט די פסוק וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ כל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלוקים, ואדם אין לעבוד את האדמה. און אזוי ווי רש"י לערנט אויף דעם פסוק, דער אייבערשטער בשעת ששת ימי בראשית האט בעצם באשאפן אלעס דא אין די וועלט, דא אין די בכח האדמה וואו געווען אלע צמחים, אלע חיות, אלע אויך אבער אויך אלע ביימער און אלע גראז, אבער ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין מענטש, און אן אנדערע וועג פון דאס זאגן, קען אמאל דארף דא וויל איך חוקר זיין, ווילאנג ס'איז נישט געווען קיין מענטש וואס זאל ארבעטן אויף דעם, וואס אין אנדערע ווערטער זאל טון די עבודת האדמה, וואס איז עבודת האדמה? עבודת האדמה איז נישט קיין יש מאין, ס'איז נישט ער מאכט עס, ער מאכט נישט גארנישט, נאר ער ברענגט עס ארויס, יא, ער ברענגט ארויס דורכ'ן אקערען, דורכ'ן אפילו זייען, און דאס וואס ער טוט מאכט אז ס'זאל קענען שפראצן גוט די די זאל קענען שפראצן גוט די די פרוכט אויף ביימער איז ווען ווען ס'געקומען אדם הראשון אנדערע ווערטער די וועלט איז א וועלט איז דאס א אנדערע וועג פון זאגן וואס אונז האבן געזאגט אז ס'איז דא אלעמאל מען דארף טרעפן וואס מיינט דאס בכלל טרעפן א אנטענע מען דארף עס בעסער מאלן זיין וואס ס'מיינט איז בעצם אז די גאנצע וועלט איז בכוח ולא בפועל די גאנצע וועלט איז דא אלעס האט די אייבערשטער געמאכט כל אשר חפץ השם האט די אייבערשטער געמאכט ששת ימי בראשית האט די אייבערשטער אלעס געמאכט און פון דעם ווערט שווער א קשיא, פון דא קומט די נארישע בליק אויף נבואה אדער אויף עבודת השם וואס אונז האבן געזאגט אה די אייבערשטער האט אלעס געמאכט, דאס הייסט אז מענטשן האבן נישט וואס צו טון, מענטשן האבן נישט וואס וואס גיי איך טון ארבעט, איך גיי טון עבודת השם, איך גיי טון בחירה, איך קען מאכן ס'זאל וואקסן, קענסט זאגן אז דו קענסט מאכן ס'זאל רעגענען, דו קענסט מאכן ס'זאל וואקסן, דו קענסט דאך גארנישט מאכן, דו ביסט דאך א מענטשעלע, די אייבערשטער מאכט אלעס. אדער מ'קען זאגן די סדר הטבע מאכט אלעס, די אייבערשטער מאכט די סדר הטבע, ס'דא א חק ווי ווי עס ארבעט, מענטשן טוהן גארנישט, דאס איז אבער פאלש, דאס איז פאלש אפגעלערנט די טבע, פאלש אפגעלערנט די וועלט, פאלש אפגעלערנט די אייבערשטער, פאלש אפגעלערנט ווי איז די אייבערשטער, אסאך מאל טוסטו פאלגן די מצוות, ניין דאס איז נישט די פשט, פאלש אפגעלערנט סיי די טבע און סיי די תורה. נאר וואס, וואס וואס איז די ארבעט די וועלט יא? יא אמת, די גאנצע וועלט איז א געוויסע שידוך, דאס הייסט הקדוש ברוך הוא יושב מזווג זיווגים, זייט ששת ימי בראשית, מזווג, זייער שווער צו משדך זיין, ס'שווער קשה לעמוד עליו, ווייל דאס איז די פראבלעם, מען שרייט אלעמאל, אה, אייבערשטער זאגט אלעס, מאכט אלעס, אדער אז ס'דא א טבע, עס איז דא חק ולא יעבור, עס איז דא כללים, האט נישט א מענטש וואס צו טון, אדער מצד שני, אז א מענטש טוט, א מענטש טוט נישט גארנישט, עס קען דאך נישט זיין. איז וואס איז די תירוץ? איין תירוץ, וואס איז א וועג וויאזוי מען קען עס פארשטיין? אז די אמת און אזוי ווי די מראה קומט דאך פון די פרשה פון ברית מילה אזוי ווי מען לערנט דאס טאקע פון די פרשה פון ברית מילה וואס די מדרשים רעדן פון דעם ווען מ'פרעגט א קשיא אויף ברית מילה יא איז דען א מענטש האט א חוצפה צו מאכן בעסער מעשה השם דא האט אייבישטער געמאכט א ערלה און דו שניידסט עס אפ יא האט אייבישטער אליינס געזאגט שנייד אפ העלפט נישט אבער יא פארוואס זאגט מען נישט די תירוץ אייבישטער זאגט אליינס אוודאי דאס איז א תירוץ אויך די אמת'דיגע תירוץ א מצוה פון שוין קאטשעס אבער ווען מען קוקט ס'איז א מצוה ס'הייסט עס איז אויך נאך א זאך וואס די אייבישטער האט געמאכט ניין דאס איז נישט די פשט פון דעם מצוה לערנט מען אז עס גייט נישט אזוי זאגן דער אייבערשטער האט געמאכט, דער אייבערשטער זאגט טון מצוות און פון דעם וועט ער געבן שכר, איך ווייס נישט פארוואס, איך ווייס נישט ווי אזוי, והא ראיה, מען טוט אזוי און מען טוט שוין מצוות ווייל אסאך מענטשן טוהן שוין טוהן מצוות א לאנגע צייט אזוי און עס געשעט גארנישט, אזוי קומט דער אייבערשטער רעדט נישט מיט זיי, עס קומט נישט קיין וירא אליו השם, עס איז דאך צרות און שטיי נאכאמאל און זאג נאכאמאל לערנט פון אברהם אבינו, שטייט אברהם אבינו אז ווער עס טוט מצוות, ווער עס מאכט א ברית מילה, וירא אליו השם, נו איך האב געמאכט א ברית מילה, איך האב געהאט אליינס א ברית מילה, איך האב געמאכט פאר זיין מיין זון א ברית מילה, איך בין געווען ביי מיין חבר'ס ברית מילה,

א ברית מילה זאגט אונז די זאך, און די זוהר זאגט עת הזמיר הגיע אז דאס איז מלשון זמיר עריצים, מען שניידט אפ די ערלה, אזוי ווי די ערלה פון די בוים, ערלה פון די מענטש. דאס וואס מען מיינט דא איז, דאס קומט אן צו נאך א נקודה וואס איך האב שוין מיין איך געזאגט אין עפעס א לעצטיגע שיעור, אבער די ערשטע זאך וואס עס מיינט איז אז א מענטש, עס איז נישט ריכטיג די די דייקאטעמי, די אדער די אייבערשטער מאכט אלעס אדער מענטשן מאכן אדער ידיעה אדער בחירה ווי מען קען זאגן, פשוט נישט ריכטיג. דער אייבערשטער מאכט אלעס, אין אנדערע ווערטער דער כח פון אלעס איז דער אייבערשטער, אבער כדי עס זאל ווערן פון אים עפעס, כדי ניצנים נראו, וועגן דעם איז אזא גוטע ווארט די ווארט נראו, כדי מען זאל קענען זען, אז איך זאל עס קענען זען דארף איך ארבעטן, דארף איך, מען קען עס רופן, אפנעמען די ערלה, דארף איך עפענען מיינע אויגן, דארף איך אראפנעמען די ערלת הלב, די ערלת העיניים, און אזוי ווייטער. איך דארף איך קענען טון די ארבעט וואס ברענגט עס אריין, קען זאגן עס ברענגט אריין אין א פארעם, ס'מאכט עס אויף א אופן וואס איך זאל עס קענען פארשטיין, ס'מאכט עס אויף א אופן וואס איך זאל עס קענען זען, כ'זאל קענען טון די וירא אליו השם, און אוודאי די אופן מיינט אז מ'דארף דארף נוצן די אייגענע קאפ, מ'דארף צולייגן די אייגענע חלק, די אייגענע שכל, יא, ווילאנג מ'טוט פשוט כאשר ציוה השם כן עשו, קען דאס נישט ארבעטן דאס איז דאך א חלק פון דעם אבער מען מוז קענען פארשטיין ווי אזוי דער ווי אזוי דער חומר זעט אויס ווי אזוי דער כוחות די זאכן וואס די אייבערשטע געבט אונז זעען אויס און ווי אזוי מען קען דאס אויספארעמען פונקטליך אזוי ווי אברהם אבינו האט פארשטאנען מען דארף מאכן ברית מילה און אזוי ווי יעדער איינער דארף פארשטיין לפי ענינו ווי אזוי צו מאכן די וויאזוי אזוי ווי אברהם אדם הראשון יא אדם הראשון געזאגט אז מען גייט מ'אקערט און מען זייט ס'איז הלכות ווי אזוי ס'איז דא הלכה אז מ'דארף געבן תרומה מעשר איך ווייס אבער ווי אזוי אויב איינער גייט קומט אין א נייע שטאט און דארט איז דא אנדערע סארט זאמד אנדערע סארט ביימער אנדערע סארט קרקע יעדע יעדע געגנט איז אנדערש מ'קען נישט זאגן אונזערע זיידעס האבן אלע געטון אזוי זיי האבן אלע געטון אזוי ווייל זיי האבן געוואוינט אין א כך וכך פלאץ וואס דארט איז געווען די סדר כדי צו מאכן וואקסן דארף מען טון אזוי און דו קומסט אין א נייע פלאץ דארף מען אויסארבעטן, דארף מען זיך מוטשענען, מען דארף מאכן עקספערימענטס, אדער פרעגן די מענטשן פון דעם פלאץ, זען ווי אזוי ס'ארבעט, ווי אזוי מען מאכט אז פון דא זאל ארויסקומען, הייסט די אייבערשטער האט געמאכט, שטייט אז א איד האט געקומען זאגן, שטייט אין פרשת בראשית, די אייבערשטער האט געמאכט כל עשב זורע זרע למיניהם, מען נעמט זרע, ס'וואקסט, אמת, די אייבערשטער האט טאקע געמאכט, דאס איז די חק וואס די אייבערשטער האט געמאכט, אבער כדי ס'זאל געשען ארבעטן פאר דיר, כדי זאלסט עס קענען זען, כדי זאלסט קענען הניצנים נראו בארץ, דארפסטו טון אזוי ווי אדם הראשון האט געטון, ווער האט אים געזאגט ווי אזוי צו פלאנצן, די אייבערשטער האט געזאגט לעבדה ולשמרה. דו אליינס אויסגעפיגערט, דו דארפסט זיך מוטשענען. און עס איז ווי מער אינפארמעישן, מיט מער מסורת, העלפט עס, אבער מען דארף צום סוף דארף מען זיך אליינס אויספיגערן וויאזוי ס'ארבעט, וויאזוי מען ברענגט ארויס, נישט ווייל מען מאכט נייע מצוות חס ושלום, נישט ווייל מען מאכט נייע מעשי השם, מען קען זיך מכחיש זיין מעשה בראשית, נישט מכחיש זיין מעשה בראשית, מען קומט ארויסברענגען די כח מעשה בראשית, מען קומט ארויסברענגען די כח, כח מעשיו הגיד לעמו, מען קומט ארויסברענגען די כח, די אפשרות, די מעגליכקייט וואס דער אייבערשטער האט אלעס געמאכט, און אונז דארפן עס נאר ארויסברענגען אזוי ווי ברית מילה ווייל די משל פון ברית מילה פון דעם די הסרת הערלה איז א גוטע משל פאר דעם ווען מען לייגט נישט צו, צולייגן טאקע איז דאס די ווארט בפועל צו מען לייגט צו אדער איז נישט די ווארט אבער מען לייגט נישט צו ס'נעמט מען נעמט אראפ עס איז פשוט ס'איז דא ס'איז דא א ס'איז דא א אות ברית קודש ס'איז דא יעדער איינער איז געבוירען מיט דעם אבער ס'איז פארשטאפט ס'הייסט פארשטאפט איי די אייבערשטער האט געמאכט פארשטאפעכץ אויך יא אבער מען דארף קענען טרעפן די וועג פונקטליך וויאזוי צו שניידן די מילה די פריעה די וואטעווער ס'איז מאכן אז זאל ארויס קומען וירא אליו השם זאל נתגלה ווערן דעם אליו השם פאר דעם זאגט די זוהר באמת דאס איז באמת געווען די תפקיד פון אדם הראשון נאר שפעטער אדם הראשון האט געזינדיגט איז געווארן ויגרש את האדם אוועקגעגאנגען פון די פון די פון די עץ החיים יא פון דעם פלאץ ווי עס האט געארבעט פאר אים זיך געמוטשעט נישט אנגעקומען ס'איז געקומען נח וואטעווער נישט געלונגען אינגאנצן געווען שיכרות ביז ס'איז געקומען אדם אברהם אבינו איז מען גייט מען צוריק צום וירא אליו השם וואס האט געדארפט צו זיין תחילת העולם וואס בעצם דאס איז געווען דער דזשאב דער דזשאב פון דעם אדם דער דער אדם דער פון הניצנים נראו בארץ דאס איז אברהם אבינו מען קען דאס מסביר זיין א סלייטלי דיפרענט וועג אפשר איז די זעלבע זאך אבער איך וועל עס מסביר זיין א קליינע אנדערע וועג די ווארט איז מענטשן זענען וואס מיינט צו זיין א מענטש? וואס איז די, וואס איז די אדם אין לעבוד את האדמה? לאמיר זאגן אזוי, ס'איז דא, מ'קען, מ'קען זיך פארשטעלן אז ס'זענען דא מלאכים, ס'זענען דא שרפים, כ'ווייס אלע מיני זאכן, וואס מיינט עס? זיי האבן א געוויסע שפראך, מ'קען עס רופן געוויסע חושים, געוויסע וועגן פון זען, געוויסע אויגן, געוויסע אויערן, געוויסע סענסעס, אלע מיני סענסעס וואס איז דא, א מלאך פארשטייט געוויסע סארט זאכן אין א געוויסע סארט וועג דאס הייסט לאמיר רעדן פון די זעלבע זאכן פארשטיין פארשטיין גאט יא מלא כל הארץ כבודו איה מקום כבודו מלאכים פארשטייען עפעס יא מ'זעט ווען מ'איז די פרשה אז ס'קומען מלאכים מלאכים מוטשען זיך מלאכים מוטשען זיך אין די מענטשליכע וועלט זייער אינטערעסאנט די זוהר רעדט וועגן דעם אויכעט. מלאכים מוטשען זיך אין די מענטשליכע וועלט זיי פארשטייען נישט געהעריג ער פרעגט איה שרה אשתך יא לאמיר זאגן ס'געווען דער מלאך ווייסט אז מען ווייסט נישט עס זאל גיין די אייבערשטער מ'קען פרעגן די קשיות ווייל די אייבערשטער ווייסט אלעס ניין די אייבערשטער ווייסט אויף די פאקט אייבערשטער וואס די פאקט איז קומט דאך פון די אייבערשטער איז עס שייך צו זאגן אז ער ווייסט נישט אבער א מלאך דאס טייטש א געוויסע סארט ידיעה קען עס רופן א געוויסע לבוש א געוויסע סארט וועג א געוויסע סארט גלעזער ווי אזוי מען זעט א מלאך איז דאך עומדים לפניו יא א עומדים א מלאך הייסט עומד לפני השם וואס דארף דאך אויך וויסן אלעס נאר נאר פארוואס מלאך קומט און פרעגט אויף אברהם איה שרה וואס ווערט ער געווארן צעמישט דער זוהר זאגט יא מלאכים ווייסן נישט אלעס מלאכים ווייסן נאר וואס מען זאגט זיי וואס וואס דאס מיינט מער בהרחבה די ווארט איז א מלאך איז דאך טייטש אדער דאס איז דער נמשל פון א מלאך אדער דאס איז א זאך וואס געשעט צו מלאכים לאמיר זאגן אונז לאמיר לאמיר קען מצייר זיין למשל ס'דא ס'דא בעטס בעטס זענען א סארט חיה אויב איז יא עפעס האט א בעט, א בעט קען הערן ספעיס יא, ער האט ס'הייסט עקאו לאקעישן ס'איז א חוש, ער גייט אין א פלאץ ער מאכט א קליין א סאנאר הייסט עס יא, ער מאכט א נויז און ער הערט דארט ווי די קול קומט צוריק, ער הערט ווי ווייט ער איז פון די וואנט, דאס דאס איז די וועג ווי אזוי א בעט זעהט די וועלט, א מענטש קען דאס נישט טון, א מענטש האט נישט די חוש, דאס הייסט אז מען קומט צו א מענטש אפשר אביסל אבער באופן כללי א מענטש האט נישט די חוש, א מענטש דארף נוצן זיינע אויגן, בעטס זענען בלינד, א מענטש וויאזוי זעהט ער וואס א צימער איז? נוצט זיינע אויגן, דאס הייסט. אויב ס'איז פארמאכט די אויגן קען ער נישט זען. איי איז א בעט, א בעט זעט זעט דאך מיט פארמאכטע אויגן אויך. איך האב נישט קיין אזא חוש, איך האב נישט אזא סענס, איך האב נישט אזא כלי, איך האב נישט אזא קליטה, איך האב נישט אזא וואס מ'רופט עס היינט אן אנטענע, וואס קען זען ווי ווייט די די וואנט איז פון הערן. א בעט האט אזא סארט זאך, יא, אזא דו ווילסט מיר פרעגן א קשיא, וואס איז די מציאות וואס זיי זעען, וואס זיי סענסן? ביידע סענסן די זעלבע מציאות, די וואנט איז דארט אדער עס איז נישט דארט, אדער די בארג אדער די קעיוו, אלעס איז דארט כמות שהיא, מ'טוישט נישט די די בעטס מענטשן לעבן אין די זעלבע קענען לעבן אין די זעלבע הייל אויב זיי ווילן יא אויב זיי ווילן נישט אבער וואס אבער זיי האבן אנדערע סארט חושים זיי קענען ער האט אנדערע סארט אויערן האט אנדערע סארט וועגן ווי אזוי צו כאפן די וועלט ווי אזוי צו כאפן דעם ריאליטי ווי אזוי צו כאפן דעם מציאות און אזוי א מלאך האט אן אנדערע סארט חוש

אז כמו ש נישט דא אזא זאך יעצט איז פארוואס מענטשן לאמיר צוריק גיין ארויסגעגאנגען פון פארוואס פארוואס די אייבערשטע אן אנדערע וועג פרעגן די קשיא די מלאכים זעהן א גאנצע צייט די אייבערשטע דאס איז נישט קיין חידוש עומדים לפניו מענטשן זעהן אים נישט א גאנצע צייט וואס איז דער חילוק איז ווייניגער מציאות די אייבערשטע איז מציאות איז ווייניגער אויב א פאקט איז א פאקט פאר יעדע איינער דאס איז די גאנצע איידיע פון א פאקט נאר וואס א מלאך האט אזא סארט חוש וואס איז טונד, עס איז געמאכט, עס איז, עס איז צו די זאכן וואס א מלאך זעהט, נישט אנדערע זאכן נישט. ווען א מלאך רעדט מיט א מענטש, קען ער זיך נישט צונויף רעדן, מיט אונז, ער האט נישט קיין אויגן וואס מענטשליכע אויגן האט, ער קען וואס א מלאך זאגט אזוי ווי דער, אזוי ווי דער זוהר זאגט, וואס מען זאגט אים, דאס הייסט וואס מען רעדט אויף מלאך שפראך פארשטייט ער. די שפראך איז נאך א משל פאר דעם ווארט אויף מלאך חושים ווען עס מער איך מער א גוטע משל וואס מען זעט אין די מלאך סארט אויגן אדער מלאך סארט אויערן הערט ער אבער דו רעדסט אויף מענטש אויגן א מענטש מיט א מלאך קומען זיך צונויף זיי רעדן זיך נישט צונויף פארוואס איך זאג איך זע און דו הערסט איך הער און דו זעסט איך האב אזא חוש איך האב אזא סארט שפראך און דו האסט א גאנץ אנדערע שפראך נישט דא צו אים צו רעדן נישט ער פארשטייט די מענטש נישט די מענטש פארשטייט אים איז אויב מען וויל וירא אליו השם, וואס מיינט וירא אליו השם? אליו, צו דעם מענטש, צו דעם אדם, צו דעם אדם הראשון, צו דעם אברהם אבינו, צו דעם מענטש. וואס ער מיינט איז אז מען דארף טרעפן א וועג פון מאכן דער אייבערשטער אדער וואס מען וויל מגלה זיין עקזיסטירן אויף די וועג פון די מענטש, אויף די מענטשליכע חושים, אויף די מענטשליכע תפיסה, צו עס איז חושים, צו עס איז שכל, וואטעווער ס'איז, אבער עס איז א אנדערע סארט שכל קען זיין פון א מלאך'ס שכל, אדער א אנדערע סארט הבנה פון א מלאך'ס הבנה. דאס איז דאס איז די עבודה דאס איז וואס ער מיינט דאס הייסט אזוי ווי מען זאגט כדי צו זען און ס'דא חלקים ס'דא חלקים אין דער וועלט וואס מען קען נישט זען יא מען דארף לייגן מען דארף מענטש דארף זיך אנטון א כלי דארף נעמען א א מייקראסקאפ נאך דעם קען א מענטש זען אפשר ווען איך וואלט געהאט מייקראסקאפ אויגן לכתחילה וואלט איך געדארפט א מייקראסקאפ צו זען וואלט איך געקענט זען אליינס וויבאלד איך האב נישט מייקראסקאפ אויגן נעם איך א מייקראסקאפ און ער קען מיך ווייזן וכהנה וכהנה כדי צו זעהן השם, אויב איך וואלט געווען א מלאך, לפי ערך השגת המלאך וואלט איך גלייך געזעהן, וואלט איך נישט געהאט קיין פראבלעם, וויבאלד איך בין א מענטש, און א מענטש האט די אינטערעסאנטע זאך וואס הייסט בחירה, אנדערע ווערטער א מענטש, די זאך וואס הייסט מענטש איז נישט קיין עפעס א חוק קבוע, ס'איז דא אסאך סארטן מענטשן, ס'איז דא אסאך וועגן וויאזוי צו זיין א מענטש, אויב איך וויל וירא אליו השם, דארף איך גארנישט טון פאר די אייבערשטער, איך דארף נישט מכניע זיין די אייבערשטער צו קומען צו מיך, ער איז דער, ס'איז א פאקט. וואס דארף איך טון? איך דארף אים מאכן רעדן, אדער איך דארף מאכן דעם מענטש רעדן דעם שפראך, אז אויף דעם שפראך קען מען רעדן מיט מיט גאט. אדער איך דארף נעמען גאט, אדער די קאנצעפט פון גאט, און אים מלביש זיין אזא אופן וואס מענטשן זאלן קענען זען. דאס איז ממש אזוי ווי דער רמבן און די זוהר גייט דא מיט דעם מהלך. זען דער רמבן פרעגט א, זאגט אז דער רמבם האט געפרעגט א קשיא, עס איז מורא'דיג ווען מען טראכט אין די משל דערפון, דאס איז באמת וואס ער מיינט, די זוהר לפחות מיינט עס, אז די די.

די גאט רעדן מענטשיש, דאס איז א דזשאב וואס גאט קען נישט טון, עט ליעסט מען רופט עס נישט על שם גאט, מען רופט עס על שם די מענטש, דעם איז יגיע כפיך. אז וירא אליו השם איז טייטש אברהם אבינו האט אויסגעפיגערט ווי אזוי צו מאכן גאט רעדן מענטשיש, ס'דא פארשידענע שפראכן, יעדע שפראך האט א אפשרות האט א מעגליכקייט צו מסביר זיין אנדערע סארט קאנצעפטס אנדערע סארט זאכן, יא אין מלאכיש מאכט סענס צו רעדן וועגן דער נהר דינור צו איך ווייס וואס, אין מענטשיש מאכט נישט קיין סענס, קיינמאל נישט געהערט אזא זאך, אה! גיי רוד וואס שיימאוו אברהם אבינו דאס דער עבודה פון ברית ס'איז ברית מילה אדער דער עבודה וואס הייסט בכלל באופן הכלל דער עבודה פון אברהם אבינו צי אני הרגלתי את שמו בעיני הבריות כ'האב אים געמאכט אן אלהי הארץ אזוי ווי ס'שטייט נעקסט וואך אין רש"י איך האב געטראפן א וועג צו מאכן וואס מיינט אלהי הארץ הנצנים נראו בארץ יא וואס מיינט אלהי הארץ איך האב געטראפן א וועג צו מאכן גאט רעדן מענטשיש איך מאך גאט מענטש קען מאכן גאט רעדן וואס מיינט דאס בכלל פאר דעם דארף מען צוריק גיין צו דער פשוטע וועג פון פארשטיין נביא גאט רעדט איך ווייס נישט וויאזוי ניין גאט רעדט אלעמאל אבער דער מענטש דארף אים מאכן רעדן מענטשליך, מענטשליכע שפראך, איך רוף עס מענטשיש, א נייע א נייע ווארט, ס'איז דא שבעים לשון אבער ס'איז דא דער כלל פון אלע שבעים לשון וואס הייסט מענטשיש, אלץ מענטשליכע שפראך, אלץ מענטשליכע אויגן, מענטשליכע אויערן, און דאס איז דאס איז די די עבודה, און אויב באמת אויב ס'ארבעט נישט היינטיגע צייטן, אויב מענטשן זעען מער נישט גאט אדער פארשטייען מער נישט גאט אדער גלייבן מער נישט אין גאט אדער ווייסן אזוי ווייט פארשטייען אים נישט, איז די פשט אז די עבודה איז נכשל געווארן, דאס הייסט אז די קאנעקשאן, די טרענסלעישאן, די התלבשות, די זאך וואס הייסט מאכן גאט רעדן מענטשיש, אנדערע ווערטער, מאכן אזא סארט שפראך, אזא סארט מיט מעשים, אזעלכע סארט מצוות, אזעלכע סארט דיבורים, אלע מיני סארט וועגן, וואס מאכט אז גאט זאל קענען רעדן מענטשיש, ס'איז נישט געלונגען, ווייל אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין פריערדיגע משל, מען קומט אין א נייע פלאץ, דארט איז דא אנדערע, מען ארבעט מיט אנדערע חומר, מען ארבעט מיט אנדערע מאטריאל, און אויף אמעריקע דארף מען עס ריידן אויף אמעריקאניש, און. אין ענגלאנד דארף מען רעדן אויף ענגליש, און אויף פראנקרייך דארף מען רעדן פראנצויזיש, און דו קומסט און דו זאגסט, אזוי ווי עס שטייט באר היטב שבעים לשון, יא דו זאגסט ניין, איך קען נאר רעדן לשון עברית, לשון הקודש, ווייל דאס איז געשטאנען, אלץ פיין און וואויל, אפשר איז בעסער עס מסביר זיין אויף עברית, אפשר איז די עובדי עבודה זרה בטהרה, אפשר איז אלץ פראבלעמען אין דעם, אפשר טאקע. אבער דעמאלטס גייסטו נישט קענען, עס וועט זיין אין חוץ לארץ נישט קענען רעדן מיט גאט, אזוי ווי די גמרא זאגט נישטא קיין נביא אין חוץ לארץ, וואס מיינט עס? אין חוץ לארץ איז נישטא קיין אברהם אבינו, נישטא דער וואס זאל מאכן

אזוי ווי אסאך ראשונים דער רמבן און אנדערע האבן געזאגט און דער זוהר אויך אז אין חוץ לארץ ארבעט עס נישט וואס מיינט אז ס'ארבעט נישט אז ס'איז נישט געווען קיין אברהם אבינו אברהם אבינו אליין האט געדארפט אנקומען צו ארץ ישראל ווייל אין אין חרן האט עס נישט געארבעט פאר אים אזוי דער זוהר זאגט זוהר זאגט אין אין אין אברהם אבינו האט געהאט א האט געפרובירט ער רעדט פון אברהם אבינו'ס עם אה, פון אברהם אבינו'ס בוים מיין איך. יא, אברהם אבינו האט געהאט א בוים, ויטע אשל, זאגט ער אברהם אבינו, עם, האט געהאט אזא בוים, האט עס מיטגענומען איבעראל ווי ער איז געפארן האט ער מיטגענומען א בוים. האט פרובירט צו פלאנצן אין חרן, ס'נישט געוואקסן גוט, פרובירט צו פלאנצן דא, קומען ארץ ישראל, די בוים האט געוואקסן און ס'איז געווען והשענו תחת העץ, דעם בוים וואס האט אברהם אבינו אויסגעלערנט מענטשן געטליכקייט און אמונה. ס'הייסט די כלי די טול באקס וואס אברהם האט געהאט האט נאר געארבעט אין כנען פארוואס די מענטשן האט זיך פארשטאנען זא והא ראיה ער האט זיך נישט פארשטאנען אין אור כשדים האט מען אים געוואלט פארברענען דאס הייסט מען האט זיך נישט פארשטאנען דארט ער האט געדארפט ארויסלויפן פון דארט ווי האט ער זיך פארשטאנען אין כנען האט ער זיך פארשטאנען ער האט געהאט א שפראך דאס איז די די שפראך שקיבלנו מאבותינו דאס איז די אלהי אברהם וואס מען זאגט אלהי אברהם עס מיינט אז אונז אונזער גאט רעדט אברהמיש דאס מיינט די שפראך וואס אברהם האט געמאכט שפראך פון חסד די שפראך פון הכנסת אורחים די שפראך פון און אזוי ווייטער אברהם אבינו בנסיונות דאס די שפראך וואס אברהם האט האט געמאכט מחדש געווען האט ער מחדש געווען געטליכקייט קען פרעגן קשיא אוקיי סא אברהם אבינו אין דער זוהר שטייט אמאל זאגט מען זיך די לשונות יא האט ווייל די מטרוניתא ער האט געמאכט די שכינה מען מאכט נישט די שכינה וואס ער מיינט איז מען מאכט א לבוש פאר די שכינה מען מאכט א שפראך וואס די שפראך פיט אריין די מענטש און דער גאט און דאס דאס איז דער טייטש דאס איז נאך א טייטש און איך ווייס נישט גענוג פאר היינט דאס איז איין נאך א טייטש פון דעם וואס מיר זאגן אז דער אייבערשטער קען שום זאך קען נישט שורה זיין נאר באתערותא דלתתא נאר אין אנדערע ווערטער ווייל דער אמת כמות שהיא דער געטליכקייט כמות שהיא איז דזשאסט וואט איט איז כדי ס'זאל קענען רעדן מיט מיך דארף איך עס מאכן רעדן מענטשיש דארף איך נעמען מענטשן דארף ערגעץ זיך מיטן אינדערצווישן, דארף מאכן זיוויגים, דארף טרעפן עפעס א וועג וואס דער מענטש זאל קענען א שפראך וואס גאט זאל נאך האט קענען רעדן, עס זאלן זיך רעדן איינער מיט די צווייטע מיט די זעלבע שפראך, דאס וואס אברהם אבינו האט געארבעט אין אלוני ממרא, אויף ברית מילה, און אלע אנדערע עבודות וואס אברהם אבינו האט געטון, ער האט אלץ געארבעט אויף צו מאכן מיט א אשל, מיט א עץ, מיט והשענו תחת העץ, אלע מיני וועגן ווי אזוי מען קען מאכן גאט און מענטש זאלן רעדן די זעלבע שפראך, דאס איז דאס איז די די אזוי ווי אברהם אבינו האט געמאכט האט געמאכט הכנסת אורחים, וואס הייסט הכנסת אורחים? דאס איז פשוט.

און קיינעם גארנישט שולדיג, ביסט אזוי ווי א גאסט ביי אים, יא, ער געבט צו עסן, נישט, אונז וואוינען נישט ביי אים, אונז האבן נישט קיין קאנטראקט מיט אים, אפשר יא, אבער נישט אין די לענס, און ער געבט, ער געבט פאר יעדעם איינעם, קען אריין ווארט ביי צו קומען, ער געבט.

דאך אים געזאגט אה איז איז דאס איז די מדרש דאנקסט מיך דאנק גאט וואס קומט דא אריין דאנקן אבער ס'איז א טריק געווען געמאכט א טריק האט מיר אויסגענארט איך האב געוואלט צאלן פאר די האטעל ניין נישט צאלן פאר די האטעל נעם און בענטש דאס איז געווען אברהם אבינו'ס בייט אנד סוויטש קירוב טאקטיק דאס איז נישט וואס ער מיינט איז אז אברהם אבינו האט מחדש געווען פאר מענטשן אז גאט מיינט דאס

דער שטערקסטער חורבן מאכער, אה, וויאזוי איז מען גאט, וויאזוי טוט מען געטליכקייט, וויאזוי ברענגט מען, וויאזוי קאנעקט מען זיך מיט דעם, וויאזוי פילט מען דעם, וויאזוי, וויאזוי פארשטייט מען דאס, ווי גרעסער א רוצח מען איז, ווי מער כנמרוד גיבור ציד לפני השם, מסתמא דער אייבערשטער איז דער גרעסטער גיבור ציד, כביכול זיין גאט איז דער גאט אה, גאט פון די ציד, דער גרעסטער פאנגער גאט, ער פאנגט טאקע יעדן, יעדער איינער שטארבט, יא, ער איז דער מלאך המוות בעיסיקלי, אה, און ס'איז גיבור ציד לפני ה'. און פאר דעם האבן זיי געהארגעט, וואס און וואס טוט מען, ווי אזוי לעבט מען אזא סארט גאט, מען הרגעט די קינדער, גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלהיהם, אזוי ווי אסאך מענטשן טוהן היינט, אין אנדערע וועגן, ווייל גאט איז דאך מדת הדין, ס'איז די שארפסטע זאך, דארף מאכן רציחה, אכזריות, מסירות נפש. געקומען אברהם אבינו געזאגט, ניין דאס איז א שלעכטע גאט, וואס פעלט דאס אויס, מ'דארף מאכן א נייע מהלך. און מיין גאט איז הכנסת אורחים, ווילסט וויסן ווי אזוי מען טוט געטליכקייט, וואס איז געטליכקייט, וואס איז דאס? ס'איז הכנסת אורחים. הרגלתי את שמו בפי הארץ, און דער פשוט'סטע וועג, עס קומט א מענטש, כי על כן עברתם על עבדכם, גייט אונז אריבער? מ'גייט נישט אריבער אן אן צו באקומען צו עסן, אן צו באקומען צו טרינקען, אן צו באקומען זיך צו שלאפן, דאס איז פשט, דו גייסט אריבער אין גאט'ס וועלט, ער לאזט דיך נישט אריבער גיין אן נעמען קער פון דעם, ווילסט וויסן וויאזוי מען טוט גאט? וואס מיינט ענק זאלן דאנקן גאט? מיינט ענק זאלן גיין אהיים מאכן הכנסת אורחים, וואס גאט דארף מען זאל זאגן העלא, שכוח, דאס מיינט עס? מיינט דאך מה הוא אף אתה? זיי א גאט, זיי געטליך, איז טו גאט, טו זאכן וואס זענען גאט. דאס איז די הרגלתי את שמו בפי הבריות, דאס איז וואס אברהם אבינו לערנט אויס, און דאס איז די אתערותא דלתתא, אזוי דער זוהר זאגט, דעמאלט וועט גאט זיך מתגלה זיין צו דיר, אזוי ווי אזוי ווי דער בעל שם טוב זאגט השם צלך, יא, אזוי ווי, והשענו תחת העץ, יא, בצל העץ, אזוי ווי דו טוסט, דאס איז דאס איז דיין גאט, דאס הייסט די דו האסט קאנעקטעד אזא סארט אזוי ווי די משל פון די מקובלים זאגן אסאך מאל יא מען נעמט וואסער מען קען עס אריינגיסן אין וועלכע קאלער כלי מען וויל, עס לייגן אין א גלעז יעלאו גלאז וועט זיין געל, אין א רויטע גלאז וועט זיין רויט, עס לייגט אין א גרינע גלאז וועט זיין גרין, דו האסט צוגעטשעפט אברהם אבינו איז געגאנגען צו צו די מקור צום סענטראל סטעישאן וואס הייסט געטליכקייט האט אריינגעפלאגט א פלאג וואס הייסט חסד יעצט קומט ארויס פון גאט חסד נמרוד האט געפלאגט עפעס אנדערש פון דארט קומט פייער וואס פארברענען מענטשן א גאנץ אנדערע זאך און פאר דעם טאקע דאס איז דא דא פון דעם דרגה וואס ער קומט יצחק יצחק האט שוין געוואלט ברענגען נאך א שפראך נאך א מהלך אוהם צו האט אייבערשטער אוהם צו ברענען סדום און אברהם האט געדארפט שוין דאס נאך א גאנצע שמועס צו מיישב זיין וואס דאך אמת אלע אנדערע וועגן אויך אבער דאס איז דאס איז די די עיקר אתערותא דלתתא וואס אברהם אבינו האט געטוהן און וירא אליו השם דורך די אופן פון פון ברית מילה פון הכנסת אורחים אזא גאט אזוי אזוי ווי אזוי ווי ס'שטייט טאקע אז די מלאכים האבן זיך פארשטעלט ווי גאסט דו ווייסט אז דו דינסט די אייבערשטער דיין גאט איז א איז א גאסט געבער גאט דיין גאט איז א גאסט כפשוטו אזוי ווי ס'שטייט די מעשה גאט איז געקומען צו אים אזוי ווי א גאסט ממש ממש כמו שכתוב די מלאך צו מלאך מיינט די שפראך וואס גאט רעדט דאס איז די טייטש מלאך שליח איז שוין איז און דאס איז די די עיקר די עיקר לימוד וואס איך געוואלט לערנען וויאזוי מען קען מאכן מיט גאט רעדן מענטשיש און מענטשיש אויף א גוטע וועג ס'דא מענטשיש אויף א שלעכטע וועג וואס מאכט עבודה זרה'ס מענטשיש אויף א גוטע וועג גוטע מענטש גאט דארף זיין א גוטע מענטש נישט קיין שלעכטע מענטש רעדן מענטשיש וואס איז גוט מענטשיש און נישט שלעכט מענטשיש אמן אמן ואמן.